שלום וברכה צום משי מאיר. צום ערשטן מאל אין די היסטאריע האט מדינת ישראל מצליח געווען אראפצושיסן א באליסטישע מיסל וואס איז געשאסן געווארן דורך די חוטיס, די תימן'ע רעבעלן וואס ווערן געשטיצט און פינאנצירט דורך איראן. סאו וואס איז א באליסטישע מיסל און וואס איז די גרויסע גדולה? וואס איז די ביג דיעל אז מ'האט עס מצליח געווען אראפצושיסן? סאו לאמיר אנפאנגן קודם מיטן מיסל, לאמיר אנפאנגן מיטן אראפגעשאסענעם, און זען ווער ער איז, וואס ער איז, און פארוואס ס'איז אזוי מסוכן, און פארוואס ס'איז אזוי שווער צו כאפן און נייטראליזירן. סאו לאמיר קודם אנפאנגן מיטן ברודער, מיט א קרוב פונעם באליסטישן מיסל, א קרוז מיסל. א קרוז מיסל קען מען אנקוקן ווי א א געוויסע גרסה פון אן עראפלאן. ס'הייסט אז די זאך האט פליגלען, ס'האט א מאטאר, און דאס טראגט עס. ס'טראגט עס אין די וועלט אביסל העכער די ערד צו אסאך העכער די ערד, אבער אין די אטמאספער, דארטן ווי מען קען עס זען, און דארטן ווי מען קען זיך דערמיט שפילן, מען קען עס נאכפאלגן מיט א רעדאר סיסטעם, און די קרוז מיסל מ'צילט אים אזוי א געווענטליכע פלאן, ער הייבט זיך אויף פון ניו יארק און ער דארף אנקומען צו ארץ ישראל, סאו דער פילאט ווייסט אז דער פלאן דארף פארן דא אזוי און אנקומען אהין, די זעלבע זאך מיטן קרוז מיסל, ס'איז נאר נישט דא קיין פילאט, סאו ער ווערט פראגרעמד, און די פראגרעם זאגט אים הייב זיך אויף דא, פאר און קום אן דארטן ווי דו דארפסט און דארטן לאנד, נאר אנשטאט ווען ווי אן עראפלאן וואס לאנדעט ווי א מענטש און דער עולם גייט ארויס בשלום, קראכט א קרוז מיסל אריין אינעם ציל און מאכט דארטן אן א חורבן. א באליסטישע מיסל האט נישט די מאטאר. א באליסטישע מיסל איז מער אין דעם זין ס'אויכעט א מיסל, ס'זעט אויס ווי א ראקעט, אזא שטעק מיט א שפיץ צום סוף, נאר די ער האט נאר נישט קיין מאטאר וואס פירט אים, נאר אין דעם זין די וועג וויאזוי ער ווערט געשאסן און וויאזוי ער פליט איז ער מער נאנטער צו א באלי וואס מ'האט געווארפן א טבע איז ווען מען געט א ווארף א באלי, האט עס די כח מיט וואס דו געסט עס א ווארף און נאכדעם טראגט זיך עס מיט טראגט זיך עס ווייטער מיט די מאמענטום און פון דארטן און ווייטער נעמט איבער די כח המשיכה פון די ערד, גרעוויטי, און שלעפט עס צוביסלעך צוריק אראפ. במילא ווען מען ווארפט א באלי קומט אויס אז ער פליעט אזוי ווי אין א האלבע רינג. אין א חצי עיגול, מען געבט אים א ווארף ארויף, ער פליעט מיט דעם כח, און נאכדעם גרעוויטי שלעפט אים צוריק אראפ. א קרוז מיסל ארבעט מיט א ענדליכע בחינה, אז ס'ווערט ארויסגעשאסן מיט כח, אבער ס'איז נישט דא קיין מאטאר וואס טראגט אים ווייטער, פון דארטן און ווייטער גייט ער מיט די נוצט ער די כח פון גרעוויטי, ווי א באלי, נאר ער איז א קלוגע באלי, ער ווייסט ווי ער דארף אנקומען, בשעת דעם וואס די, אנדערש ווי א באל וואס פליעט און פאלט אראפ ווען די גרעוויטי שלעפט אים אראפ, איז דער באלי דער באליסטישע מיסיל איז א חכם, ער ווייסט ווי ער דארף אראפפאלן און ער נוצט די כח שטאטס דעם ביי א באל ווי די גרעוויטי איז בעל הבית און די באלי פאלגט דעם נאך, איז דא פארקערט אז דער מיסיל איז בעל הבית און ער נוצט די גרעוויטי פאר זיין צוועק פאר זיין ציל דארטן ווי ער דארף אנקומען. א באליסטישע מיסיל קען אויך טראגן פארשידענע סארט געווער, אריינגערעכנט אפילו נוקלעארע געווער, קען מען אנלאדענען אויף א באליסטישן מיסל, און נאך אן אייגנשאפט מיט וואס א באליסטישע מיסל צייכנט זיך אויס, אז ער פליעט זייער זייער שנעל, זייער שנעל, און מען קען אים אויכעט ארויסשיסן פון זייער אסאך פלעצער, ס'מוז נישט זיין קיין שיף דווקא, מען קען אים שיסן פון א שיף, מען קען אים שיסן פון דער ערד, און ס'איז דא געוויסע גרסאות, געוויסע ווערסיעס פון באליסטישע מיסלס וואס מען קען אפילו שיסן פון די לופטן. סאו א באליסטישע מיסל אין אנדערע ווערטער פליעט זייער פליעט נישט גלייך אין א גלייכע ליניע בערך אין א גלייכע ליניע ווי אן עראפלאן נאר ווי געזאגט ווי א באל אזוי ווי א רעגן בויגן זעהט ער אויס איז דאס איין זאך די צווייטע זאך איז ער פליעט זייער הויעך מען רעדט דארטן ווי די באליסטישע מיסל קומט אן הייסט שוין ספעיס ס'איז העכער ווי די אטמאספער. פונקטליך ווי הויך א באליסטישע מיסל קומט אן, ווענדט זיך וואסערע טייפ ס'איז, ווי ווייט ס'דארף פליען, וואס די ציל וואס די ציל איז, וואו ס'דארף אנקומען, אבער אין אלגעמיין פליעט עס ערגעץ וואו פון פֿופֿציק ביז צוועלף הונדערט קילאמעטער העכער די ערד, העכער די ערד, דאס קומט אויס פון איין און דרײַסיק ביז זיבן הונדערט און זעקס און פֿערציק מייל ס'איז זייער הויעך. געוויסע באליסטישע מיסילס פליען, קומען אן העכער ווי די מער נידריגערע סעטעליטן אין ספעיס. ס'דא סעטעלייטס וואס זענען אסאך העכער ווי דעם, אבער ס'זענען דא געוויסע סעטעלייטס וואס זענען בסך הכל הונדערט זעכציק קילאמעטער אדער הונדערט מייל העכער דער ערד, און געוויסע באליסטישע מיסילס קומען אן היפש העכער ווי יענע סעטעלייטס. סאו א באליסטישע מיסיל פליעט זייער הויעך, נישט אין קיין גלייכע ליניע, העכער די ערד'ס אטמאספער, און ס'האט אויך נישט קיין מאטאר, דאס הייסט אז לכבוד דעם איז עס זייער שווער אויפצוכאפן און נאכצופאלגן, אנדערש ווי אן עראפלאן אדער אפילו א קרוז מיסל וואס האט א מאטאר און די מאטאר העלפט עלעקטראנישע נוצן עלעקטראנישע מיטלען, טעכנאלאגישע מיטלען, עס צו כאפן, באמערקן און נאכפאלגן, און במילא אויכעט מאכט עס גרינגער עס אראפצושיסן, א באליסטישע מיסל האט האט נישט די אלע זאכן, ער פליט הויך, ער פארט העכער די אטמאספער אן די מאטאר פון א קרוז מיסל אין דערצו, און ער פליט אויך זייער שנעל, בערך פֿופֿצן טויזנט מייל א שעה, און ער איז אויך גאנץ קליין, ער איז בסך הכל איין מעטער, בערך דריי און א האלב פיס לאנג, סאו א קליינע זאך, אן די מעגליכקייט צו ווערן דעטעקט, אויפגעכאפט, דורך עלעקטאראנישע מיטלען, פליט העכער די אטמאספער, נישט אין קיין גלייכע ליניע, זייער שנעל. א באליסטישע מיסל איז עכט מסוכן, ס'איז אים שווער אויפצוכאפן, און מצד השני איז ער זייער פלעקסיבל, זייער בויגזאם, מען קען אים שיסן פון פון זייער אסאך פלעצער, ס'איז עה נישט לימיטעד, ער איז נישט מוגבל, מען דארף אים שיסן דווקא פון א שיף, דווקא פון אן עראפלאן, מען קען אים שיסן פון דא און פון דארטן און אויך פון דארטן. די געווענליכע מיסל פארטיידיגונג סיסטעם וואס פארשידענע לענדער האבן דעוועלאפט, און די ציל מיט א מיסל פארטיידיגונג סיסטעם ליגט אינעם נאמען, א סיסטעם זיך צו קענען פארטיידיגן קעגן מיסל און ראקעט אטאקעס, אז עימיצער שיסט אויף מיר א מיסל, זאל איך קענען, האבן איך א מיטל זיך צו פארטיידיגן, צו נייטראליזירן יענע מיסל. אבער די געווענליכע, די קאנווענשאנעל, מיסל דיפענס סיסטעמס, זענען כמעט ווערטלאז ווען ס'קומט צו באליסטישע מיסלס. און פון די אנדערע זייט איז באליסטישע מיסילס א וואקסנדע סכנה, שוין היינט דא עה בערך איז שוין דא איבער דרייסיג לענדער וואס האבן מצליח געווען צו דעוועלאפן אדער אליין אנטוויקלען אדער קויפן פון אנדערע וואס האבן אנטוויקלט באליסטישע מיסילס, און דאס האט געטריבן די לענדער מיט די יכולת צו אנטוויקלען ספעציעלע מיסיל שוץ סיסטעמס קעגן דווקא באליסטישע מיסילס. סע זענען דא געציילטע לענדער וואס האבן שוין אנטוויקלט אזא סיסטעם, א מיסל א שוץ סיסטעם קעגן באליסטישע מיסלס, אריינגערעכנט פארשטייט זיך די פאראייניגטע שטאטן, רוסלאנד, טשיינע, כינע, מדינת ישראל און נאך אפאר געציילטע אנדערע. יעצט די די די מדינת ישראל גרסה, דאס הייסט די באליסטישע מיסל שוץ סיסטעם וואס מדינת ישראל האט אנטוויקלט הייסט חץ. אדער arrow אויף ענגליש. יעצט, וואפן עקספערטן האבן לכתחילה געזאגט אז די סיסטעם איז פון די בעסטע מסתם וואס זענען דערווייל ערצייגט געווארן, אבער ביז אהער האט מען עס נאר גענוצט אין טעסטס. ס'איז קיינמאל נישט גענוצט געווארן למעשה, בפועל, ווען ס'איז געווען שייך, ווען מ'האט עס געדארפט נוצן פאר די צוועק וואס ס'איז אנטוויקלט געווארן זיך צו פארטיידיגן, קעגן א באליסטישן מיסל. מדינת ישראל האט שוין גענוצט דעם חץ אראפצושיסן א מיסל, א סאפיסטיקירטע מיסל, וואס איז געשאסן געווארן אויף איר טעריטאריע פון סיריע מיט א שטיק צייט צוריק, אבער יעצט איז געווען די ערשטע מאל וואס די חץ האט אראפגעשאסן א באליסטישע מיסל. און דאס איז אייגנטליך די אמת'דיגע ציל, די אמת'דיגע סיבה פארוואס די עראו סיסטעם איז אנטוויקלט געווארן פאר באליסטישע מיסלס, ווייל פאר ווייניגער סאפיסטיקירטע און מער געווענליכע מיסלס, זענען דא אנדערע סיסטעמס וואס זענען אפשר נישט אזוי פונקטליך, נישט אזוי פארגעשריטן, און האבן נישט די מעגליכקייטן פון אן עראו סיסטעם, אבער יענע קענען גענוצט ווערן פאר אנדערע, פאר אנדערע מיסילס, ס'זענען דא אנדערע סיסטעמס וואס זענען אויך ווירקזאם. ביז יעצט איז די עראו סיסטעם קיינמאל נאכנישט גענוצט געווארן פאר דעם, צו נייטראליזירן א באליסטישן מיסיל. סאו דאס איז נישט געווען די ערשטע מאל וואס א באליסטישע מיסל ווערט אראפגעשאסן, ארום אנדערהאלבן יאר צוריק האט האבן די אמעריקא די אמעריקאנע מיליטער אראפגעשאסן א באליסטישע מיסל וואס די חוטיס אין תימן, די זעלבע חברה, האבן גע האבן געשאסן אויף די יונייטעד ערעב עמירעטס, אויף די עמיראטן, די עמיראטן זענען איינע פון די איז איינע פון די לענדער וואס איז אויף די ליסטע די מאוסט וואנטעד ליסטע פון איראן דאס הייסט די לענדער וואס איראן פילט אז מען דארף אפווישן ס'איז סאודי אראביע איז די ערשטע און די עמיראטן זענען מסתמא די צווייטע א רייכע א מוסולמענישע לאנד אין שכנות אינעם פערסישן גאלף וואס וועם איראן קוקט אן ווי א דם שונא און איראן ווי אין אלע אנדערע פאלן האט גענוצט איינע פון אירע פראקסיס אין די מערכה נוצט נאך אלץ אין די מערכה אין איר מערכה קעגן די עמיראטן ווי אויך קעגן סאודי אראביע און דאס זענען די חוטיס אין תימן א שיעה איסלאמישע גרופע וואס ווערט וואס ווערט געשטיצט און טרענירט און באוואפנט דורך איראן. די באליסטישע מיסילס פון די חוטיס קומט פון איראן. יענע, די חוטיס האבן געשאסן אזא מיסיל אויף די עמיראטן, ווי געזאגט אין צוואַנציק צוואַנציק צוויי מיט בערך אנדערטהאלבן יאר צוריק, און יענץ איז אראפגעשאסן געווארן דורך די אמעריקאנער פארט מיסיל פארטיידיגונג סיסטעם קעגן באליסטישע מיסילס. סאו דאס אז א באליסטישע מיסיל איז אראפגעשאסן געווארן איז נישט קיין חידוש, ס'איז נאך כמעט קיינמאל נישט געשען, אבער ס'איז פארט נישט די ערשטע מאל. דאס אז די עראו סיסטעם איז איז אקטיוויזירט געווארן, מען האט עס גענוצט אראפצושיסן א מיסל, איז אויך נישט קיין חידוש, ס'איז נישט די ערשטע מאל וואס די עראו סיסטעם שיסט אראפ א מיסל. די חידוש, די עיקר חידוש וואס האט געמאכט העדליינס, איז געווען אז די עראו סיסטעם האט אראפגעשאסן דעם באליסטישן מיסל ווען ס'איז נאך געווען אין ספעיס, די באליסטישע מיסל שוץ סיסטעמס ארבעטן געווענליך אז זענען גענוג פארגעשריטן, זיי האבן די טעכנאלאגישע מעגליכקייטן נאכצופאלגן דעם באליסטישן מיסל בשעת ער פליעט, און און אויכעט אויסרעכענען וואו ער דארף לכאורה אנקומען, און אים אפווארטן אז ווען ער קומט צוריק אריין אין די אטמאספער, ווען ער הייבט אן לאנדן, ער קומט אריין אין די אטמאספער, דארטן כאפט מען אים און אויף דעם אופן זענען די באליסטישע מיסלס וואס זענען ביז יעצט נייטראליזירט געווארן אראפגעשאסן געווארן. דאס איז געווען די ערשטע מאל וואס א באליסטישע מיסל איז אראפגעשאסן געווארן ווען ס'איז נאך געווען אין ספעיס. זאך קענער, אנאליסטן, ספעקולירן אז מדינת ישראל האט מיט דעם געוואלט שיקן א מעסעדזש צו איראן, ווייל די עראו סיסטעם וואלט פונקט אזוי געקענט אראפשיסן די מיסל נאכדעם וואס ס'קומט שוין צוריק אריין אין די אטמאספער. און ווי ס'זעט אויס פונעם ניגון וואס מ'זינגט אין די מידיע ווען מ'באהאנדלט די געשעעניש, איז משמע אז ס'איז פראקטישער אפשר און גרינגער צי ביליגער צו, בכל אופן אז די מושכל ראשון די דיפאלט איז צו נייטראליזירן דעם מיסל, די באליסטישע מיסל, שוין נאכדעם וואס ס'קומט אריין אין די אטמאספער. דאס זיך איבערבייגן, די עקסטערע כ'ווייס נישט וואס ס'איז, ארבעט צי געלט צי. וואס האט נאך גענומען צו גיין ווי מען זאגט די עקסטערע פאר שריט און אראפשיסן דעם מיסל ווען ס'איז נאך אין ספעיס, איז געקומען, איז געמאכט געווארן בתורת מעסעדזש צו איראן, ווייל די פון די מאכטפולסטע געווער וואס איראן האט, ווארפט א פחד אויף אירע שכנים ווי סאודי אראביע, די עמיראטן און אנדערע נאך ווייטערע לענדער זענען. אירע באליסטישע מיסילס, און אמעריקאנער וואפן עקספערטן, עקספערטן אין מיליטערישע סטראטעגיע אדער מיליטערישע געווער סיסטעמס ווייזן אן, אז מדינת ישראל האט דא ווארשיינליך געוואלט ארויסנעמען די לופט פון די רעדער פון איראן, און ס'איז א בחינה ווי עימיצער ווערט באפאלן דורך דורך די בולי פון שטעטל, דורך די בולי פון קלאס. און דער גיבור וואס גייט זיך יעצט פארמעסטן מיט יענעם בולי, ער קען אים בעצם סתם אנכאפן די הענט, אדער איך ווייס וואס אראפלייגן אויף דער ערד, און די סכנה איז פארביי, יענער כאפט אז דער איז שטערקער ווי אים, און און פארשטייט אז מען הייבט זיך נישט אן, מען פארטשעפערט זיך נישט מיט יענעם גיבור, אדער קען ער אים געבן א קרעפטיגן זעץ, מער ווי ס'פעלט זיך אויס, אים זייער קלאר צו מאכן אז טשעפער נישט מיט מיר. איך גיי דיר גארנישט טון אזוי לאנג ווי דו שטייסט ווייט פון מיר. קומסט טשעפען מיט מיר, זאלסטו וויסן אז ס'וועט דיך קאסטן א פרייז אזאנס און אזעלכס. איז זאגן די וואס זאגן סברא צו דעם מוב, צו דעם שריט פון פון צושטערן פון פון צושטערן דעם באליסטישן מיסל ווען ס'איז נאך געווען אין ספעיס, איז געווען אזא בחינה פון געבן א גרעסערן זעץ ווי ס'פעלט זיך אויס צו נייטראליזירן די געפאר, יענער זאל פארשטיין, זייער קלאר פארשטיין, אז ס'לוינט זיך נישט, און כ'וועל מיך אן עצה געבן מיט טאקע מיט די מיט דיינע שטארקסטע מאכטפולסטע וואפנס, דאס וואס דו נוצט צו סטראשענען און פון וואס אנדערע האבן אזוי מורא, איך קען מיך מיט דעם אן עצה געבן. אזוי זאגן זיי. בכל אופן איז דאס געווען די ערשטע מאל, און אזוי ווערט עס באצייכנט אין די אין די פרעסע און די מידיע באריכטן, איז דאס איז דאס געווען די ערשטע פאל פון עפעס וואס מען רופט ספעיס ווארפעיר, ס'טייטש ווען די מלחמה, ווען א קאנפליקט, א שלאכט, א פארמעסט, הייבט זיך אויף פון דער ערד און צעטראגט זיך אריבער ממש אין ספעיס אז מען שלאגט זיך דארטן. דאס איז געווען די ערשטע אזא פאל. די ערשטע און האפנטליך אויך די לעצטע. און ווי דער נביא האט אונז געזאגט אין ישעיה בית ד' ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים, משיח רעדט מען, וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם, למזמרות, יא, מ'עט צו צעלאזן די שווערדן און צעשטויסן די שפיזן, און עס פארוואנדלען פאר עפעס וואס איז פראדוקטיוו, וואס ברענגט נוצן פאר די מענטשהייט, איז וועט מען די אלע די מיסלס און די מיסל סיסטעמס העט מען אנפאנגן נוצן פאר גוטע זאכן, מענטשן זאלן הנאה האבן דערפון, בעסער מאכן דאס לעבן, מען זאל קענען שיקן אויף א באליסטישע מיסל משלוח מנות בו ביום צו א חבר אדער א שכן אדער א עני הגון, מתנות לאביונים אין די אנדערע עק וועלט. ברכה און הצלחה.